בעזר השם ראש השנה דף ג, מיר הייבן אן דרייצן שורות פון אויבן ואימא ראש השנה אייר. די גמרא האט פריער ארומגערעדט אז מלכי ישראל איז די יארן זייערע בייט זיך בראש חודש ניסן, דאס מיינט אפילו אויב זיי זענען געווארן מלך באדר, אבער א' ניסן וועט זיך רעכענען ווי נאך א יאר. די לימוד ווי אזוי מען לערנט עס האט די גמרא געזאגט אין דף ב' עמוד ב', ווייל די פסוק אין מלכים ביי די בנין המקדש האט מקיש געווען יציאת מצרים מיט מלכות שלמה, האט מען געלערנט פון דארטן אזוי ווי יציאת מצרים ציילט זיך פון ניסן, איז מלכות שלמה ציילט זיך אויך פון ניסן. איז די גמרא איז אריינגעגאנגען אין א שקלא וטריא ווי ווייסט מען בכלל אז יציאת מצרים איז מחודש ניסן? איז אין הכי נמי יצאו בניסן, אבער הגם זענען ארויסגעגאנגען בניסן, אבער ווען ס'איז אנגעקומען תשרי, אפשר וויבאלד תשרי איז די אנהייב פון די שנים למנין בריאת העולם, איז יעדע תשרי בייט זיך אויך די יארן פון יציאת מצרים, האט די גמרא אויפגעוויזן ס'קען נישט זיין, וויבאלד צווישן אב מיט שבט בייט זיך נישט די מנין השנים ליציאת מצרים, ווייל מיר זעען אז די תורה דערציילט די מעשה אז אהרן הכהן איז נפטר געווארן א' אב, און משה רבינו האט געדרשנט די תורה א' שבט, און ביי ביידע פון זיי שטייט אז ס'איז געווען בשנת הארבעים ליציאת מצרים, קומט אויס אז ס'האט זיך נישט געביטן צווישן אב מיט שבט, קען נישט זיין אז יציאת מצרים די יארן ווי מ'רעכנט אויס בייט זיך אין די חדשים. איז די גמרא גייט פרעגן, ס'איז דאך דא אנדערע חדשים חוץ די, ס'קען דאך זיין בחודש אדר, ס'קען דאך זיין בחודש אייר, איז אפשר דעמאלטס בייט זיך די יארן ליציאת מצרים, הייבט אן די גמרא מיט אייר, ואימא ראש השנה אייר. איז די אמת איז אז ס'איז א שווערע הוה אמינא צו זען אז ראש חודש אייר זאל זיך בייטן די יארן ליציאת מצרים, וואס עפעס ראש חודש אייר? מילא תשרי האט רש"י געזאגט אז די בריאת העולם איז געווען, און ס'בייט זיך די שנים למנין די בריאת העולם, אבער אין הכי נמי די ר"ן זאגט אז ס'איז נאר צו מסביר זיין אז לפי דער לימוד ווילן אונז זען וויפיל מיר קענען צוקומען נענטער צו ראש חודש ניסן, שפעטער גייט זיין א שטערקערע לימוד אז מ'וועט זען קלאר אז ס'איז ראש חודש ניסן, אבער דערוויילע אז מ'האט אויפגעוויזן אז ס'איז נישט צווישן אב מיט שבט וויל די גמרא זען, אפשר קען עס זיין די חדשים, די גמרא גייט זען וועלכע חדשים ס'קען נאך זיין און וועלכע חדשים ס'קען נישט זיין, זאגט די גמרא, אייר קען נישט זיין, לא סלקא דעתך, דכסיב ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. דאס מיינט א' ניסן, דאס איז געווען די צווייטע יאר פון יציאת מצרים, איז געווען הקמת המשכן, דאס איז די טאג וואס איז געווען די געוואלדיגע קדושה השראת השכינה אויף די וועלט, וכתיב ויהי בשנה השנית בחודש השני, שטייט אין די פסוק אז נעלה הענן מעל משכן העדות, דאס מיינט אז כ' אייר האט מען איז די ענן ארויפגעגאנגען און שפעטער האט מען אנגעהויבן די מסעות, מען איז געגאנגען פון דארטן, ס'הייסט מען איז געווען אין די פלאץ, אין סיני איז מען געווען פון קבלת התורה פון סיון פארדעם, ביז כ' אייר די יאר נאכדעם איז א' ניסן האט מען עס אנגערופן שנה השני, שפעטער ביי חודש השני, שפעטער ביי כ' אייר רעכנט מען נאך אויס נאך אלץ שנה השנית, איז מדקאי בניסן וקרי לה שנה שנית, וקאי באייר וקרי לה שנה שניה, מכלל דראש השנה לאו אייר הוא, ווייל ווען א' אייר זאל זיך בייטן די יארן לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וואלט מען כ' אייר שוין גערעכנט ווי א נייע יאר ווי א דריטע יאר, איז א' אייר בייט זיך עס נישט. זאגט די גמרא ואימא ראש השנה סיוון, אז דעמאלטס בייט זיך די יארן ליציאת מצרים, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך דכתיב בחודש השלישי, דאס איז די פסוק, מיר זענען אנגעקומען צו קבלת התורה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, און עס שטייט נישט דארטן אז עס האט זיך יעצט געביטן א יאר, זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים אפאר וואכן און מען איז אנגעקומען אין מדבר סיני. ואם איתא, אויב ס'איז אמת אז א' סיוון בייט זיך עס, איז בחודש השלישי בשנה השנית לצאת בני ישראל וואלט געדארפט שטיין, ווייל אויב יעצט איז א נייע. א נייע יאר וואלט עס די תורה געדארפט מציין זיין. אזוי מיבעי ליה אזוי וואלט געדארפט שטיין איז א' סיוון אויך נישט. די גמרא זאגט ואימא תמוז ואימא אב ואימא אדר. דאס איז די דריי חדשים האט מען נאכנישט אויפגעוויזן אז ס'איז נישט די נייע צייט צו רעכענען א נייע יאר. ווייל טאקע אלול תשרי חשוון כסלו טבת און שבט האבן מיר שוין געזאגט ס'קען נישט זיין ווייל דאס איז צווישן אהרן הכהן'ס פטירה און משה רבינו'ס דרש'ענען די תורה און דעמאלטס האט זיך עס נישט געביטן. ניסן איז דאך עה, האט מען שוין, וויל מען דאך זאגן אז ס'איז יא. אייר מיט סיוון האט מען יעצט געזאגט אז ס'איז נישט. איז געבליבן אבער ווי ווייסט מען אז ס'איז נישט תמוז, אדער א' אב קען זיך עס בייטן, אדער אדר, דאס האט מען נישט קיין ראיה ס'בייט זיך נישט. איז די גמרא האט טאקע געזאגט אין הכי נמי, לפי דער לימוד וואס מ'האבן געלערנט פון די פסוק אין מלכים, איז טאקע נישט קיין ראיה, ס'הייסט מ'האבן נישט קיין ראיה אז ווען איז געווען יציאת מצרים הייסט דאס מען האט נישט דווקא א פסוק דאך לפי די לימוד, מען ווייסט נישט טאקע אז יציאת מצרים איז געווען בא' בניסן לפי דעם לימוד, מען דארף צוקומען צו נאך א פסוק, אלא אמר רבי אלעזר מהכא, ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו, שלמה המלך האט געבויט די בנין בית המקדש, שטייט דארטן אז עס איז געווען בחודש השני, שטייט נאכאמאל דער ווארט בשני, אזוי שטייט דארטן, איז וואס דארף שטיין נאכאמאל בשני? זאגט די גמרא לאו שני לירח שמונין בו למלכותו, מסתמא שני וואס עס שטייט דא איז נאך א זאך וואס די תורה איז מציין אז עס איז געווען צו די צווייטע חודש פון זיין מלוכה, האבן מיר א בפירוש'ע לימוד אז די מלוכה הייבט זיך אן בניסן דעמאלטס בייט זיך די מלוכה, דאס הייסט אזוי פאר רבי אלעזר איז געווען רבי יוחנן וואס ער האט געדרשנט די ערשטע לימוד, ער האט געוואלט לערנען מלכים פון יציאת מצרים, די פראבלעם איז געווען אז יציאת מצרים אליין האט מען נישט גע'חשבונ'ט אינגאנצן אז ס'איז טאקע בחודש ניסן, איז ברענגט די גמרא פון רבי אלעזר א נייע לימוד וואס אין די לימוד לערנט מען בפירוש אז ס'איז בחודש ניסן, ווייל ס'שטייט די איבריגע ווארט בשני אז מלוכה בייט זיך בניסן. באלד וועלן מיר זען אז מען דארף טאקע צוקומען צו ביידע, זאגט די גמרא ווייטער, מתקיף לה רבינא, ואימא שני בחודש, אפשר מיינט עס ב' אייר, ווער זאגט דיר אז שני מיינט א נייע מנין, למנין שמונין במלכותו, די איבעריגע ווארט בשני מיינט בחודש השני בשני, זאגט די גמרא אם כן שני בחודש בהדיא הוה כתיב ביה, אויב ס'וואלט געמיינט ב' אייר וואלט געשטאנען שני בחודש, אסאך מאל טרעפט מען אז די תורה רעדט אין די שפראך באחד לחודש, בעשור לחודש, אז ס'שטייט נישט בחודש מיינט דאס א אנדערע ווארט בשני. ווייטער פרעגט די גמרא ואימא בשני בשבת? אפשר מיינט דאס בשני בשבת, דאס מיינט אז ס'איז געווען אויף א מאנטאג? זאגט די גמרא ס'קען נישט זיין, חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב, די תורה בדרך כלל איז נישט מציין די טאג פון די וואך, און נישט מסתבר ווען די תורה זאגט בשני מיינט עס די טאג פון די וואך. תוס' ברענגט אז די ירושלמי פרעגט, עס שטייט דאך ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, שטייט מען דא יא די טאג פון די וואך אז עס איז געווען מאנטאג? איז די ירושלמי זאגט אין למדין מברייתו של עולם. וואס מיינט דאס? תוס' לערנט אז ס'מיינט אז ס'גייט נישט ארויף אז ס'איז אויף שבת, ס'גייט ארויף אז די ס'איז די צווייטע טאג אין וואך ס'גייט ארויף די צווייטע טאג ווען מען האט באשאפן די וועלט איז דאס מיינט נישט די צווייטע טאג אין וואך ס'מיינט די צווייטע טאג פון בריאת העולם אזוי לערנט תוספות אנדערע ראשונים זענען מסביר די ירושלמי אז ער מיינט צו זאגן אז אנע בריאת העולם איז נישט געווען א אנדערע וועג צו ציילן וואס וועט מען ציילן צו די חדשים צו די יארן ס'איז נאך גארנישט געווען איז דעמאלטס מוז מען ציילן צו די טעג פון די וואך מה שאין כן נאכדעם וואס ס'איז שוין דא א צווייטע וועג פון ציילן ציילט מען טאקע נאר חדשים מיט יארן און נישט די טעג פון די וואך כך או כך זאגט די גמרא בשני קען נישט מיינען שני בשבת ועוד און נאך א ראיה אז שני מיינט נישט שני בשבת מקיש שני בתרא לשני קמא מה שני קמא מיינט א חודש מיינט חודש אייר אף שני בתרא מיינט חודש און די ערשטע שני מיינט למנין החדשים און די שני מיינט למנין מלכותו של שלמה. איז טאקע באמת א ראיה אז מלכותו של שלמה הייבט זיך אן פון חודש ניסן. זאגט די גמרא תניא כוותיה דר' יוחנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא וואס וועט ברענגען אזוי ווי ר' יוחנן, ר' יוחנן איז דער וואס האט אנגעהויבן געהאט אין דף ב' אז ער הייבט אן אז די מלכים זענען מונה לניסן פון די פסוק אין מלכים וואס איז מקיש יציאת מצרים צו די מלוכה פון שלמה. שפעטער האט די גמרא געדארפט צוקומען צו אסאך פסוקים צו אויפווייזן אז יציאת מצרים איז טאקע געווען בניסן, און מען האט טאקע נישט משלים געווען ביזן סוף ווייל ס'איז געבליבן טאקע תמוז אב און אדר וואס מען האט נישט אויפגעוויזן, אבער די ברייתא דא גייט ברענגען אלע פסוקים כולל די לעצטע לימוד פון רבי אלעזר, און מיר זעען טאקע אז דאס איז די סדר פון לערנען, מען וועט זען אז די ברייתא טאקע איין לימוד איז משלים די צווייטע, אז נישט ווי ווי קען שטיין תניא כוותיה דרבי יוחנן, שפעטער ברענגט דאך די ברייתא אויך די פסוק וואס רבי אלעזר ברענגט דא פון ויחל לבנות.

נאכדעם ואומר וישמע הכנעני ואומר ויראו כל העדה כי גוע אהרן, איז אהרן'ס פטירה געווען פארדעם. נאכדעם האט מען געהאט אז ס'איז נישט אייר מיט סיוון, ווייל ואומר ויהי בחודש הראשון בשנה השנית ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני, איז דאס נישט אייר, ואומר בחודש השלישי לצאת בני ישראל איז נישט סיוון. און יעצט ברענגט די גמרא די פסוק וואס רבי אלעזר האט געברענגט ואומר ויחל לבנות וגומר, איז תוס' איז מסביר אז רבי אלעזר'ס פסוק וואלט נישט געווען גענוג ווייל רבי אלעזר'ס פסוק רעדט נאר וועגן שלמה המלך און שלמה המלך איז זיכער אז מען ציילן לחודש ניסן ווייל ער איז עמד בניסן, שאר מלכים ווייסן מיר נישט, שאר מלכים לערנען מיר טאקע פון רבי יוחנן'ס לימוד פון יציאת מצרים און איין איז טאקע מגלה אויף די צווייטע, די חיסרון פון דעם ערשטן לימוד איז אז עס איז נישט קלאר אז עס איז ניסן ווייל עס איז דא א הוה אמינא אויף אנדערע חדשים און רבי אלעזר'ס לימוד האט א חיסרון אז עס איז נאר לגבי מלך שלמה מה שאין כן די ערשטע לימוד, הגם אז דארטן שטייט אויך מלכות שלמה, האט מען שוין אויסגעהערט פון די ראשונים אז די די אז יציאת מצרים איז א סיבה צו אנהייבן ציילן די מלוכה פאר אלע מלכים, איז ביידע לימודים צוזאמען קומען מיר טאקע צו אז די פסוקים זענען מסביר אז חודש ניסן דעמאלטס איז די צייט צו ציילן למלכי ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חיסדא, לא שנו אלא למלכי ישראל, מלכי ישראל איז טאקע זייערע יארן בייט זיך בחודש ניסן, אבער למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, מלכי אומות העולם, די גוי'אישע מלכים, אז מען שרייבט זיי אריין אין די שטרות, מיר האבן געהאט אין רשי דף ב' אלס שלום מלכות, אבער עס בייט זיך זייערע יארן לפי די חודש תשרי. איז ריטב"א איז מסביר וואס איז טאקע פשט, וויבאלד מ'האט טאקע געוואלט מחלק זיין צווישן מלכי ישראל און מלכי האומות, איז מ'האט נישט געוואלט זיי זאלן האבן די זעלבע, ס'זאל מער מחשיב זיין, איז מלכי ישראל אז מ'קען עס תולה זיין אין יציאת מצרים, ווי מ'האט געלערנט פריער, מ'איז ארויס מעבדות לחירות, איז מ פון ניסן, זיי אז זיי האבן גארנישט מיט ניסן, ציילט מען זיי פון תשרי, תשרי איז נברא העולם, תשרי איז די אלע ברואים, איז מען דן, איז דעמאלטס פאר זיי פאסט טאקע מער תשרי. איז מלכי אומות העולם מתשרי מנינן. יעצט גייט די גמרא ברענגען פסוקים וואס איז א ראיה אז מלכי אומות העולם ציילט מען פון תשרי. איז די פסוקים וואס די גמרא ברענגט דא, אנהויב הייבט אן די גמרא מיט די אנהויב ספר נחמיה, דארטן שטייט אז די סוף פון די גלות בבל, מען איז געגאנגען בויען די בית המקדש, איז די אידן זענען שוין געווען אין ארץ ישראל אבער זיי האבן נישט מצליח געווען, די גוים האבן זיי געמאכט אסאך צרות, איז חנני איז געווען דער חבר פון נחמיה, און ער איז געקומען אין בבל, און האט אים איבערגעגעבן די מצב פון די אידן אין ירושלים טויג נישט, שפעטער איז געגאנגען דער נחמיה, איז דער דער נביא נחמיה געגאנגען צו דעם מלך פון פרס האט אים געבעטן אז ער זאל העלפן די מצב, איז די פסוקים וואס שטייט דארטן קענען זיין א ראיה צו אונזער ענין, שנאמר דארטן שטייט דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו שנת עשרים, אזוי הייבט זיך אן יענע נביא, נחמיה פסוק, פרק א' פסוק א', און דארטן שטייט אז ער איז געווען ואני הייתי בשושן הבירה, און חנני איז מיר געקומען דערציילן די גאנצע מעשה, אין עמוד ב' וועט מען עס זען מער בהרחבה. נאכדעם איז אין פרק ב' שטייט ויהי בח, וכתיב ויהי בחודש ניסן, שנת עשרים, לארתחשסתא המלך, דאס איז א נאמען וואס איז פאר די אלע מלכים פון פרס, גיבט מען דעם נאמען אזוי ווי פרעה ביי די מצריים, איז ער דא יענע פסוק שטייט אז ער האט געגאנגען דערציילן פאר די מלך און האט געבעטן פון די מלך הילף איז די גמרא זאגט אזוי מדקאי בכסלו וקרי ליה שנת עשרים די ערשטע פסוק רעדט וועגן חודש כסלו און מען רעכנט שנת עשרים צו זיין מלוכה פון די מלך וקאי בניסן וקרי ליה שנת עשרים מכלל דראש השנה לאו ניסן ווייל אויב ראש השנה וואלט זיך ניסן וואלט זיך עס געביטן וואלט ויהי בחודש ניסן שנת עשרים ואחת זאל געדארפט שטיין איז די גמרא זאגט בשלמא היאך מפרש דלארתחשסתא דאס מיינט אז מ'קען מ'ווייסן טאקע די צווייטע פסוק אז די צוואנציג יאר איז צו די מלך ציילט מען אלא האי די ערשטע פסוק וואס שטייט שנת עשרים שטייט נישט דארטן אז ס'איז געווען צו די מלך שטייט ס'איז געווען שנת עשרים אלא האי ממאי ווי ווייס מען דלארתחשסתא ווי ווייס מען ס'איז געווען פאר די מלך זאגט די דילמא די גמרא פירט אויס די קשיא מ'גייט אריבער ג' עמוד ב' דילמא למנין אחרינא אפשר צו א אנדערע מנין אז תוס' זאגט, לשום מעשה שהיה, אפשר געווען עפעס א אנדערע מעשה. אמר רב פפא שנת עשרים שנת עשרים בגזירה שווה. וויבאלד ס'שטייט שנת עשרים אין איין פסוק און שנת עשרים אין די צווייטע פסוק, איז מה התם לארתחשסתא אף הכא לארתחשסתא. ס'גייט ביידע ארויף אויף די זעלבע זאך. דאס איז די גזירה שווה וואס די גמרא האט געברענגט אין דף ב' עמוד ב', אז אזוי ווי דארט שנת עשרים שנת עשרים, איז אויך אין די תורה שנת ארבעים שנת ארבעים. יעצט זאגט די גמרא, וממאי דמעשה דכסלו קדים, ווי ווייסט מען אז כסלו איז געווען פארדעם, און צוליב דעם קען מען זאגן אז ס'האט זיך נישט געביטן בניסן איז א' ניסן נישט קיין ראש השנה, דילמא מעשה דניסן קדים, און אויב מעשה ניסן איז געווען פארדעם, איז דעמאלטס קען זיין אז בניסן בייט זיך אויס, און ביז כסלו איז נאכנישט דא א נייע יאר, ווייל פון ניסן ביז כסלו איז נישטא קיין נייע יאר. יעצט גייט די גמרא מסביר לא סלקא דעתך, ס'איז זיכער אז ויבא חנני איז געקומען צו נחמיה זאגן וואס איז געשען, און נאכדעם איז ער געגאנגען זאגן דעם מלך, איבערגעבן די צרה וואס ער האט געהערט, דתניא, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, שפעטער פיר חדשים שפעטער, אמרן נחמיה למלך בניסן, אז ס'איז אים געקומען א הזדמנות פון עס דערציילן פאר דעם מלך, האט ער עס געזאגט בניסן פאר דעם מלך. איז די גמרא מסביר, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו שנאמר, דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחודש כסלו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, און ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי, דאס הייסט די וואס זענען איבערגעבליבן, וואס מ'האט זיי געלאזט אין ארץ ישראל אין ירושלים, ועל ירושלים, כ'האב געוואלט וויסן וואס די מצב פון די שטאט, ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם, במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה נצתו באש, דאס הייסט ער האט דערציילט אז עס איז פון די חורבן הבית, די ערשטע חורבן, די ערשטע בית, איז די מצב נישט קיין סך בעסער געווארן, ס'טויג נישט, ס'איז טאקע זייער א שווערע מצב. איז די זאכן אמרן נחמיה למלך בניסן, די אלע דיבורים האט נחמיה געזאגט פאר די מלך בחודש ניסן, שנאמר, שפעטער שטייט ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך איז יין לפניו, ס'איז געווען דארטן יין, ער איז געווען די שר המשקים, ואשא את היין, ער האט געברענגט די יין, ואתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו, בדרך כלל האט נחמיה קיינמאל נישט אויסגעקוקט צובראכן, ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, פארוואס היינט קוקסטו נישט אזוי אזוי גוט, ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב, ס'הייסט ער האט אים חושד געווען אז ער קומט אים דא פארסמ'ען, איז ואירא הרבה מאוד, איז נחמיה האט שטארק מורא געהאט אז אפשר וועט מען אים הרג'נען צוליב די חשד, ואומר למלך המלך לעולם יחיה, חס וש, המלך לעולם יחיה, איך מיין גארנישט אויף פארסמ'ען, אבער ער האט אויסגעפירט מדוע לא ירעו פני, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה ושעריה אוכלו באש, ער האט איבערגעגעבן פאר די מלך פארוואס אז אין ארץ ישראל מוטשען זיך די אידן זייער שטארק, ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש, אין אנדערע ווערטער, נו וואס ווילסטו זאל מען טון, איז. דא האט נחמיה געזאגט א קליינע תפילה צו די אייבערשטער, ואתפלל אל אלוקי השמים, ואומר למלך, און נאכדעם האט ער גלייך געזאגט פאר דעם מלך, אם על המלך טוב, ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותי, שיק מיר דארטן, ואבננה איך וועל עס אויפבויען, ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, מ'וועט זען וואס די טייטש פון שגל איז, אדער מיינט עס די מלכה, אדער מיינט עס א כלב, דער מלך איז געזעצן דארטן, און ער האט אים געזאגט, דו ווילסט גיין אין ארץ ישראל? נו, דו ארבעטסט דאך דא, ביסט א שר המשקים, עד מתי יהיה מהלכך, ווי לאנג וועט דיר נעמען ומתי תשוב? און ער האט אים געגעבן א זמן קבוע, וייטב לפני המלך, וישלחני, ואתן לו זמן. דאס הייסט, א זמן האט ער אפגערעדט מיט אים ווען ער גייט צוריק קומען. פון די גאנצע ברייתא און די סדר פון די פסוקים זעען מיר, אז כסלו איז געווען פאר ניסן, איז א ראיה אז מלכי אומות העולם בייט זיך נישט ביי ניסן, איז מסתבר אז ער בייט זיך ביי תשרי ווי מ'האט פריער געזאגט. זאגט די גמרא, מתיב רב יוסף, ביום עשרים, ס'איז דא א פסוק, די פסוק רעדט שפעטער ביי דריווש, די זון פון אחשורוש, מ'האט שוין ממש געבויט די בית המקדש, שטייט ביום עשרים וארבעה לחודש בשישי, איז כ"ד אלול, בשנת שתיים לדריווש, אין יענע פסוק שטייט אז עזרא האט געוואלט ארויפגיין, און נאכדעם שטייט דא וכתיב בשביעי בעשרים ואחד לחודש גלייך נאכדעם האט די אייבערשטע געזאגט א נבואה שטייט היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור די נבואה געווען אז גדול כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון ס'איז דא א שיינע בית המקדש מ'וועט עס אויפבויען און עזרא איז ארויף געגאנגען דאס איז געווען אביסל שפעטער נאכדעם וואס מ'האט שוין געבויט די בית המקדש איז די גמרא זאגט ואם איתא אויב ס'איז אמת אז בתשרי בייט זיך עס בשביעי בשנת ג' מיבעי ליה כ"ד אלול הייבט זיך אן דארטן די פסוק, און גלייך נאכדעם שטייט, דאס הייסט אפאר פסוקים שפעטער שטייט בשביעי, איז בשביעי איז נישט גענוג בשביעי, ווייל אויב פון אלול גייט אריבער אויף תשרי, און מען רעכנט דא די יארן פון דריווש המלך, וואלט יעצט געדארפט שטיין, אה, מען איז אריבערגעגאנגען צו די דריטע יאר פון דריווש, ווייל בתשרי גייט א נייע יאר. ענטפערט די גמרא, אמר רב אבהו, כורש מלך כשר היה, דער כורש מיינט דריווש ווי די גמרא גייט זאגן שפעטער, כורש איז געווען א מלך כשר, לפיכך מנו לו כמלכי ישראל, צוליב דעם האט מען אים געציילט, אים געגעבן אן עקסטערע זאך אז אים ציילט מען יא למלכי ישראל, באלד גייט די גמרא זאגן וואס איז געווען זיין כעת, מלך כשר מיינט ווייל ער האט געבויט די בית המקדש, ער האט געהאלפן בויען, די גמרא גייט ברענגען אז שפעטער איז ער. החמיץ טאקע מתקיף לה רב יוסף חדא איין קשיא דא אויף דעם דאם כן קשו קראי אהדדי דכתיב ס'שטייט א אנדערע פסוק ווען האט מען געענדיגט בויען די בית המקדש שטייט ושיציא ביתא דנא מען האט געענדיגט בויען די בית עד יום תלתא לירח אדר וואס הייסט בג' באדר די היא שנת שית למלכות דריווש מלכא, דאס איז די זעקסטע יאר פאר דריווש. ותניא, באותו זמן לשנה הבאה, עלה עזרא מבבל וגלותו עמו, א יאר ארום אין חודש אדר איז עזרא ארויפגעגאנגען, וכתיב ויבא ירושלים, ער איז אנגעקומען אין ירושלים בחודש החמישי היא שנת השביעית למלך. קומט אויס אזוי, אין חודש אדר שטייט אז ס'איז געווען שנת שש, א יאר ארום, פונקט א יאר ארום איז עזרא ארויפגעגאנגען, און חודש אב, אפאר חדשים שפעטער איז ער אנגעקומען אין ארץ ישראל, און די תורה זאגט ווייטער אז ס'רעדט זיך שנת השביעית, אויב ס'איז אמת אז בניסן בייט זיך עס, וואלט דער חודש החמישי געדארפט זיין בשנת השמינית, וויבאלד אז. עזרא איז ארויף געגאנגען איין יאר נאך די חודש אדר וואס שטייט אין די פסוק איז יענע חודש אדר אין שנת השביעית אז ס'גייט אריבער א חודש ניסן און מיר זאגן מיר ווילן זאגן אז מלך דריווש כורש האט מען געציילט לניסן ווייל ער איז געווען א כשר'ע מלך וואלט דאך אויסגעקומען אז עס איז שוין שנת השמינית עס איז שוין אריבער געגאנגען צוויי מאל ניסן פון די ערשטע מאל ס'שטייט שש. איז די גמרא זאגט אם איתא שנת השמינית מיבעי ליה ועוד נאך א קשיא מי דמי התם כורש הכא דריווש ווי שטימט די פסוקים איז אויף די אויף די קשיא די לעצטע זאגט די גמרא תנא הוא כורש הוא דריווש הוא ארתחשסתא ער האט אויך געהאט די נאמען מען האט אים גערופן כורש שמלך כשר היה עס האט די זעלבע אותיות ווי כשר און ארתחשסתא על שם מלכותו וואס אלע האבן געהייסן מיט דעם נאמען אבער מה שמו וואס איז זיין אמת'ע נאמען דריווש שמו איז בכל אופן יעצט גייט די גמרא צוריק צו די פריערדיגע קשיא, מכל מקום קשיא, אז וואס איז די שנת השמינית שטימט נישט אויב מיר זאגן מען האט געציילט פון ניסן, זאגט די גמרא אמר רבי יצחק לא קשיא כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץ, אז דער כורש דער דריווש ער האט געהאט א צייט וואס ער איז געווען א זייער א כשר'ע מלך, אבער שפעטער החמיץ, ער האט שוין נישט געווען אין די זעלבע מדריגה, די גמרא אין דף ד' וועט זאגן פארוואס, איז וויבאלד שפעטער החמיץ האט מען האט מען אנגעהויבן נאכאמאל ציילן למלכי לתשרי, איז ווען האט מען אים געציילט לניסן נאר אין די תקופה וואס ער האט טאקע געווען ווי סדארף צו זיין ער האט געגעבן פאר די בית המקדש מיט אלעס אבער אין די תקופה שפעטער האט מען עס שוין מבטל געמאכט און מען האט אים צוריק אנגעהויבן ציילן פון תשרי פארדעם די פסוקים פון עזרא וואס איז נאכדעם איז טאקע בניסן בייט זיך עס נישט שטייט ווייטער בשנת השביעית שוין מ'עט אפשטעלן דא.